כ'האב געוואלט צולייגן א וויכטיגן עמורדזשענסי מענטשן זענען זייער קאנסערנד פארן האטליין, זענען זייער קאנסערנד פאר די אינפארמעישן, מענטשן האבן מיך אפגעקאלט אז ס'איז געווארן א נייער מנהג אז שבת הגדול איז מען שוין נישט אינדערהיים ווייל מען מוז דאך האלטן די הויז זויבער פון די ברעקלעך און אין אלע האטעלן זענען געפאקט שבת הגדול, האב איך ענק געוואלט דערציילן א מעשה וואס בדידי הוה עובדא, בערך פינף און פערציג יאר צוריק, כ'האב געלערנט אין וויזשניצער ישיבה אין בני ברק. די ועד הישיבות פלעג געבן פאר די בעסטע בחורים פון יעדע ישיבה, פאר צוויי צו פאר דריי בחורים, צען טאג וויקעישן זומער. איך בין געווען איינער וואס כ'האב באקומען פון זיי צען טאג וויקעישן אין א האטעל, און זיי האבן געפרעגט וואו איך וויל גיין, האב איך זיי געזאגט איך וויל גיין אויף קרית צאנז ווייל דארט איז דא א רבי וואס ער דאווענט און ער לערנט און ס'איז אין אלול און איך וויל טאקע זען וויאזוי דער איד פירט זיך אויף. שוין, האט מען אונז געגעבן, מיר און נאך איינער. ער איז געגאנגען ערגעץ אנדערש. למעשה וואס איז געשען איז אז שבת נאכמיטאג האט מען געטראפן א קינד דערטראנקען אין א סווימינג פול. ס'איז געווען זייער אויפפאלנד פאר יעדן ווייל קיין קינדער גייען נישט שבת אין קיין מקווה און בפרט נאך נישט אין א סווימינג פול. און ער איז געווען אנגעטון. ס'איז נישט געווען ער האט זיך אויסגעטון ער איז געגאנגען אין סווימינג פול. בקיצור מען האט נישט געוואוסט וואס דער פתרון, וואס די זאך איז דא געשען. און שפעטער ווען איך בין אהיים געפארן אויף בני ברק געקומען די משטרה יעדער מענטש וואס איז געווען דארטן אין האטעל האט מען אים עקסטער אינטערוויוט, מען האט געוואלט כאפן עפעס א ליעד פון וואס, ווער, ווען, מען האט נישט געקענט כאפן גארנישט, איך האב זיי געזאגט איך בין געווען איניסענט, אז דו ווילסט קען איך דיר זאגן וויאזוי דער קלויזענבורגער רב האט געוויינט כפר לעמך ישראל אשר פדיסו ביי קריאת התורה, אדער דען דעט איך האב נישט געהאט מיטן האטעל גארנישט, איך בין נישט געגאנגען דארטן אין מקווה, אין קלויזענבורג איז דא א מקווה, שוין, נעקסטע וואך איז געשען די זעלבע זאך נאכאמאל, נאך א קינד איז דערטראנקען געווארן. אין דעם זעלבן סווימינג פול. דא איז אבער שוין געווען אביסל אנדערש, ווייל זעהט אויס אז מ'האט שוין געהאלטן עפעס א ענין פיקוח, און מ'האט געכאפט דאס יונגל, און מ'האט אים ארויסגענומען, קלויזענבורגער רב האט דאך געבויעט דארט א שפיטאל, און מ'האט אים ארויסגעפאמפט, און ער איז געקומען צו זיך. ווי ער איז געקומען צו זיך, מ'האט אים געפרעגט וואס איז געשעהן, פארוואס ביסטו געגאנגען שווימען, האט ער געזאגט ניין, דער מלצר, דארט איז געווען א מלצר וואס איז געגאנגען מיט ווייסע זאקן שבת, ער האט אים געמאכט משכב זכור, און נאכדעם האט ער אים דערטראנקען, אזוי אז ס'זאל נישט זיין קיין עדות איבער. געבליבן. דעמאלס האט קיינער נאך נישט געטראכט מען זאל אראפציען יענעם די הויזן קוקן צו מען האט געמאכט משכב זכור, ס'איז נאך נישט געווען די, דיס גאוס בעק פארטי פייוו יערס עגאו, דעמאלס האט מען נאך נישט געטון די זאכן. עס האט זיך דאך ערשט אנגעהויבן צען פופצן יאר צוריק ווען איך האב געעפנט מיין האטליין, רייט? סאקמערע קאקמערע בהמות. עניוועי, איז למעשה האט מען יענעם איינגעזעצט מען האט אים געגעבן פינף און צוואנציג יאר טו לייף, ס'איז נישט קיין חילוק. איך וויל זאגן פאר ענק אלע, עס איז דא צוויי פראבלעמען. איין פראבלעם איז אז מען קען דיין זון רעיפן אדער דיין טאכטער רעיפן און ס'קען געשעהן וואס ס'זאל נישט געשעהן, זי וועט אראפגיין פון וועג, ס'וועט ווערן משוגע, ס'וועט אויפרייסן די מחילה, און ס'וועט ווערן ווי מען זאגט אנשטעקיג, און אמאל קען זי ווערן שוואנגער אויכעט אויב זי איז שוין העכער צוועלף, דאס איז איין סיריעס פראבלעם, די צווייטע סיריעס פראבלעם איז אז מען קען זי דערטרענקען, אזוי ווי פאר דריי אהאלב יאר צוריק אין בני ברק, מען האט דערטראנקען א קינד וואס איז געגאנגען צו איר טאטן אין שול. און מ'האט עס צושאסן דעם קאפ כדי ס'זאל הייסן ס'איז אריינגעפאלן אין די כלים מקווה. סאו וויל איך ענק זאגן, יעצט אז די עולם פארט אריבער אריבער אין די האטעלן, זאל מען זייער וואטשן, דו ביסט פטור פון קרישמע, פון תפילה, פון תפילין און מכל מצות האמורות בתורה. פון תפילין ביסטו מחיוב אויב דו קענסט עס טון, נישט בעידנאי, נישט דעמאלטס ווען דו דארפסט וואטשן, אבער אויב דו דארפסט וואטשן ביסטו פטור פון אלעם. און דו זאלסט זייער אבאכט געבן אויף דיינע קינדער ווייל די מנבלים זוכן אויך די האטעלן. זיי האבן נישט וואו ס'אויף, אז זיי קאכן, זיי האבן נישט וואו ס'אויף, אז זיי נעמען קעיר, קומען זיי אויך דארט אריין, יעצט וועסטו זיין לאקי אז מ'וועט נאר שטופן דיין זון אין די מחילה, יול בי לאקי, אדער מ'וועט דיין טאכטער שטופן אין די וועדזשיינע, אבער אז מ'וועט זי נאך הארגענען דעמט וועסטו נישט זיין לאקי, דיס איז וואט איים טרייאינג טו טעל יו, רבותי טריי טו ליסען, איך געב ענק קאנסטראקטיוו. עדווייס, און איך בעט יעדן איינעם, מאך זיכער אויב דו דארפסט וואטשן דיין קינדער איז נישט דא קיין קריאת התורה, ס'איז נישט דא גארנישט, נאטינג איז דער. יעצט אזוי ווי איך האב ענק שוין דא אויפן האטליין וויל איך נאך צולייגן א קלייניקייט, איך ווייס ביי די שבעה ווען די סקולענער קינדער זענען געזעסן האט זיך דארט אפגעטון יעדע נאכט נחום ראזענבערג ער רייסט אראפ און זיי האבן געטענה'ט ער איז גערעכט מ'האט אים סתם בא'עוול'ט פאר גארנישט, בקיצור האט מיר איינער דערציילט פון די משפחה דארט. א נאנטער אין די משפחה, ער דערציילט אזוי, דער שייגעץ יצחק שטערן, דער וואס ער מאכט יעצט א גרויסע אסיפה מען זאל געבן געלט פאר די ישיבות, רבותי ער געט נישט קיין געלט, די ישיבות האבן מער געלט פון ענק, און די גאווערמענט געט, און דאס וואס די רבי האט געזאגט אז מען זאל נישט נעמען קיין געלט, די רבי איז נישט געווען אינפארמירט עקזעקטלי וואטס גאוינג אן. מען האט גענומען געלט איבעראל און אין סאטמאר אויכעט, האט יעדער גענומען, דא ביי אונז האט מען אויך גענומען, איך בין געווען אמאל איז אריין געקומען ר' בנימין הערש בערקוויטש און האט פארציילט פאר רעבען אז די ארץ ישראל'דיגע צדקה קאסע האט געגעבן פינעף באסעס פאר סאטמאר, פינעף באסעס דעמאלטס איז געווען צוואנציג פינעף און צוואנציג טויזענט דאלער א באס, קיצער די רעבע האט זיך מוראדיג גערעגט און געזאגט ברענגט שוין אהער ר' ליפא, און ר' ליפא האט עס גענומען. געקומען צום רעבן זאגט ער פארן רעבן די רבי זאל זיך נישט בייזערן איך האב נישט געוויסט אז יו דזשעי עי האט צו טוהן מיט די מדינה איך געב זיי שוין צוריק צו מארגן געב איך זיי צוריק די באסעס אדער איך וועל זיי געבן געלט פאר דעם נאכדעם אז ר' בנימין הערש איז ארויס געקומען פון רעבן האט ער געזאגט בנימין הערש דו ווילסט בלייבן מנהל זאלסט אין לעבן נישט טראגן אזאלעכע נייעס פארן רעבן אבער נאכדעם האט מען שוין געזעהן אין אלע צייטונגען ס'איז געשטאנען ווייל זיי געבן דאך אויכעט זיי מוזן דאך פארענטפערן פאר די אלע מענטשן פון וועם זיי נעמען געלט וואס זיי טוען דערמיט. סאו די רבי איז געווען פערפעקטלי נישט אינפארמירט וואס מ'טוט אונטער זיין רוקן. הונדערט פראצענט אז נישט. איז במילא מאכט מען יעצט א גאנצע זאך מיט צאמנעמען געלט. פון וועם נעמסטו צאם געלט? פון אידן וואס האבן נישט צו באצאלן שכר לימוד? פון אידן וואס האבן צוויי דריי און פיר טויזנט דאלער אין גראסערי בילס ווייל מ'לאזט זיי נישט אריין אין חדר און זיי מוזן עס באצאלן? אונז זעמיר אין קאמפעטישן מיט מדינת ישראל? מדינת ישראל באקומט עס פון אמעריקע ווייל זיי געבן געלט פאר חינוך אזוי ווי אלע גרויסע און ארעמע לענדער. איך וויל ענק זאגן נאכאמאל. זאלסט נישט פאלגן, דאס טוט אפאר משוגענע חברה, די יצחק שטערן און נאך אזאלעכע, און ס'גייט פאר זיי געלט, כ'הער טערטי עיט פראסענט, ס'נישט קיין חילוק, א דיים אז ס'גייט פאר זיין טאש טאר מען זיי נישט געבן. יעצט דער עולם מיינט מ'העט גיין געבן היינט נאכט גרויסע געלטער פארן הייליגן באשעפער, זיי לצים, ס'גייט אריין פאר אפאר גבירים אינוועסטערס אזאלעכע יצחק שטערנדלעך אין די טאש, דעטס אלל, ס'איז קאראפטעט, רבותי געטס נישט קיין פרוטה, עטס קענטס גיין, יא ס'זאל הייסן ס'איז געווען אן עולם, יא אבער. קיין געלט? געלט טאר מען נישט געבן. אונז האמיר ליידער ליידער טויזענטער קינדער אין די היימישע געגנט וואס זיי דרייען זיך אין די גאס. עניוועי, איז געווען א גאנצע זאך ווען זיי זענען אויפגעשטאנען פון שבעה, האט איינער פארציילט דארט אז דער יצחק שטערן האט געוואלט מיך אראפברענגען ווייל ער האט געוואוסט אז ס'וועט ארויסקומען אלע שייגעץ שטיק, ער איז אליינס א נואף און זיין קינדער זענען נואפים. עניוועי, ער האט געוואוסט ס'וועט גייט אלעס ארויס. איז ער אריין צום סקולענער רבי'ן האט אים געמוטשעט די וואך מען זאל אונטערשרייבן אונטערשרייבן אונטערשרייבן אונטערשרייבן אונטערשרייבן און סקולענער האט אים געזאגט איך האלט נישט ביים אונטערשרייבן כ'האב עס נישט געזען ביי מיין טאטן אונטערצושרייבן אויף א איד און כ'קען ר' נחום ער טוט א הייליגע ארבעט ער האט זיך עס געשעמט צו טון סקולענער רבי איך האב מיך נישט געשעמט ווייל איך בין דער נחום ראזנבערג דער משוגענער פון שטאט אבער דער משוגענער איז זייער גוט געפארן פאנאוויטשער רב ווען מ'האט געעפנט בעלזער תלמוד תורה אין בני ברק פרעגט ער הויך דעם בעלזער רב דעם היינטיגן ישכר בער געפרעגט, פרעגט ער זאג מיר ווער איז דער משוגענער דא ביי אייך, פרעגט ער וואס מיינט איר מיט דעם צו זאגן, זאגט ער אינדרהיים האט מען געזאגט ווען מען האט געבויעט א מוסד אז ס'איז דא א משוגענער וואס ער האט עס אנגעדרייט, און ווער האט אנגעדרייט אז מען זאל בויען אזא שיינעם בילדינג, פארשטייסט? בקיצור האט ער געזאגט פארן בעלזער רב זעסט און למשל אין בני ברק בין איך דער משוגענער, שטאטס משוגענער האט איבערגעלאזט גענוג געלט מען זאל ביז משיח העט קומען זאל פאנאוויטש נישט דארפן גיין נאך געלט. עניוועיס דער שטערן וויל דא גנב'נען געלט דעטס אלל ער וויל ס'איז א וועלטס גנב די גאנצע שטערן משפחה זענען גנבים גזלנים דער וואס איז געקומען פון בני ברק צו פארן ער האט צוגעגנב'עט א בילדינג פון יסומים און זיי געבן יעצט ארויס אז זיי האבן אזויפיל מוסדות אזויפיל מוסדות פרעגן מיך מענטשן ביסט משוגע קוק זאל מוסדות זוכן קוק ס'איז דארט דא מירון יא און ס'איז צוגעשפארט וואס איך ווייס שוין באלד צען יאר וויי וואס האקט עטס א טשייניק ער האט א בריוו אז ס'איז דא א מוסד עניוועי איז למעשה איז געווען א גאנצע מדובר ביי די סקולענער קינדער און זיי האבן דערציילט אז ער האט משוגע געמאכט דעם סקולענער זאל אונטערשרייבן, סקולענער האט נישט געוואלט, נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו סטראשען סקולענער רב, איך מיין ער האט געסטראשעט אלע רבנים ווי ער איז געגאנגען פאר חתימות, געסטראשעט, האט אים סקולענער רבי געזאגט אזוי, הער מיך אויס קלאר, אזוי האט מיר געזאגט איינער וואס איז אין די משפחה קלאר, איך וויל דיר זאגן, אויב איך וויל זען אז מיין נאמען איז אונטערגעשריבן שלא ברשות, איך מאך חתונה א קינד, איך ווייס עפעס אייניקל, אפאר וואכן. ארום, נישט יעצט, גיי צוריק צען יאר, פופצן יאר, זאלסטו וויסן פאר די חופה וועל איך מיך אויפשטעלן איך וועל זאגן מ'האט גענוצט מיין נאמען און ס'איז שקר מוחלט אלעס וואס דארט שטייט. אזוי ווי יצחק האט באקומען די מעסעדזש, יצחק שטערן, האט ער דאך געזען ער איז אנגעמאכט, וועט ער כאפן נאך אפאר טאלער, האט ער אנגעדרייט אז זאליקא זאל גיין, דעמאלטס אז ס'איז געווען די טעכנעלאגיע, זאל זאליקא גיין, איז ער געלאפן צום סקולענער רב וואס ער האט דאך ביזי מיט דעם, ער האט געזאגט זעסט כ'האב דיר צוגעשטעלט דעם סאקמער רב. פארשטייסט כאילו עס האט עפעס אויסגעמאכט איז די ארני טאקע נישט געגאנגען ווייל זעהט אויס אז אהרן האט נאך נישט קיין מורא פאר יצחק שטערן און דאס איז וואס דא גייט פאר אז זאלסט וויסן עס איז איין שטיק בלאף אלעס. ירמי' הנביא האט געשאלטן די בני ענתות, דאס איז אזא שטאט וואס הייסט בני ענתות, דאס איז אזוי ווי ביי אונז מען איז מאנס א גאנצן טאג אידישע טעכטער און מען גייט צו גוי'טעס און נאכדעם זאגט מען דעם אייבערשטן איך האב דיר געגעבן אפאר צענט איך זאל תשובה טון האט ירמי' הנביא געשאלטן הכשילם בבני אדם שאינם הגונים, כדי שלא יקבלו עליהם שכר, מען זאל זיך מכשיל זיין מיט מענטשן וואס זענען נישט הגון, אזוי ווי יצחק שטערן מיט די אלע שייגעץ שטיק וואס עס טוט זיך דא אפ, כדי שלא יקבלו עליהם שכר, מען זאל נישט באקומען פאר דעם שכר. דאס איז אלעס, מען נעמט געלט איבעראל, איז במילא זאלט איר וויסן, דערשרעקט אייך נישט פון די אלע זאכן, זאלט וויסן ביהיינד דעם איז דא שקצים גנבים און רוצחים, ענד דזשאסט סטעי עוועי פראם דיס, די גרויסע אסיפה, עטס קענטס גיין, איך האב נישט קיין פראבלעם, מען זאל זען סאקמער קאקמער לעבט. אבער איין זאך, גארנישט קיין געלט און נעמט זיך גארנישט אונטער. יעצט וויפיל אמת ס'ליגט אונטער דעם, צו ס'אמת די גאנצע מעשה מיטן סקולענער צו נישט ווייס איך נישט, נאר איינער האט עס מיר איבערגעגעבן וואס ער איז דארטן, ער איז אין משפחה, א נאנטע משפחה. נאכדעם האט ער זיך אנגערופן דער סקולענער, עס טוט מיר לייד כ'האב אפאר זאכן נישט געפאלגט דעם טאטן, איינס איז געווען דער טאטע האט מיר געהייסן איך זאל צוריקציען די חתימה, אזוי האט ער מיר פארציילט. האט ער געזאגט טאטע זיי מיך הרג'נען דו דארפסט צוריק ציען די חתימה נישט קיין חילוק צו זיי וועלן דיך הרג'נען צו נישט דו מוזט צוריק ציען נאכדעם האט אים דער אייבישטער געשטראפט ער איז אריין אין שפיטאל מ'האט אים געגעבן א פאלשע נידל און ער איז שיער געהארגעט געווארן האט ער געזאגט מיר טוט לייד פארוואס כ'האב נישט געפאלגט מיין טאטן טאטע האט מיר געזאגט דו מוזט צוריק ציען די חתימה ער האט נישט געמוזט צוריק ציען אויך נישט ער האט געדארפט זאגן מ'האט עס גענוצט שלא ברשות א גוטן טאג און זאלט איר וויסן יעצט הייב איך אן צו פארשטיין ס'איז יעצט געווען בחירות אין ארץ ישראל ווען איך בין געווען א יונגל כ'בין אויפגעוואקסן

פאר איינעם און טשעבינער רב, און טשעבינער רב האט זיך דאך געטראפן עטליכע מאל מיטן בעלזער רב, איך האב נישט געקענט פרעגן צו ס'איז דיין חתימה צו נישט, האב איך געהאלטן אז ס'איז בלאף, איך האב אייביג געהאלטן אז די גאנצע פרשה איז איין שטיק בלאף, נאר וואס, איך האב נישט געזאגט גארנישט, לערנסטו סאטמאר מוזטו אין ראם דעי דו עז די ראמאנס דו, למעשה יעצט זעה איך אז אלע בריוון וואס מ'האט ארויסגעגעבן אפילו אין ארץ ישראל אין די קנאישע בריוון אלעס איז פול אף בלאף, קומט איין משוגענער שטערן, רבנים האבן פאר אים מורא ווייל יעדער האט זיך א דזשאב אדער האט א שול, און יעדער מוז אים אונטערשרייבן. סאו וויפיל איז ווערט היינט די חתימה? וועל איך ענק זאגן פונקטליך וויפיל ירושלימער רב'ס כשר פלייש איז ווערט, ס'איז נבילה טריפה, מ'גייט יעצט געבן א גרויסע חלוקה, אן אנדערע שטערן, ער הייסט פרוים שטערן, ער גייט פארטיילן נבילות און טריפות פאר די גאנצע שטאט, און יעדער העט זאגן ובהיכלו כולו אומר כבוד, און יעדער העט נעמען און העט פרעסן, שריי איך, לא די דער איד איז א ארעמאן און האט נישט קיין געלט צו געבן זיין קינד צו עסן, און ס'איז נאך א יום טוב ווי פסח, קוק וואס מ'טוט מיט אים, מ'גייט אים געבן דאס ארגסטע. כ'האב געזען אין איינע פון די בלעטער איז ארום געגאנגען אז ס'איז דא א מצה בעקערי און השגחה פון בית דין און יעדע פֿופֿצן מינוט טוישט מען, כ'ווייס אלע לגיונות, וויל איך ענק פארציילן, דעיס איז לעבן די בעקערי נחמה, מ'גייט אריין אין א שמאלע אייל, איך, נחום ראזענבערג, נישט מיין ווייב און נישט מיינע קינדער, איך, בין אריין געגאנגען דארטן, כ'האב געקויפט אין נחמה בעקערי א גרויס שטיקל קעיק, און איך בין אריין געגאנגען דארט, כ'האב נישט געוויסט ס'איז א מצה בעקערי, כ'האב געגעסן דארטן, ביז איך בין שוין געקומען אזוי נאנט און ס'איז שוין געפאלן ברעקלעך אין די מצה בעקערי האב איך געזען איך טאר דא נישט זיין, קיינער האט מיך נישט אפגעשטעלט, קיינער האט מיר נישט געזאגט גארנישט, ס'איז איין שטיק בלאף אלעס. איז למעשה איז דאס איז וואס דא גייט פאר, דא גייט פאר אזוי אז ס'איז דא, אזוי האב איך געהערט, אז ער האט געזאגט ס'טוט אים לייד פארוואס ער האט נישט געפאלגט דעם טאטן אפאר זאכן, איינס איז געווען דאס, ער וואלט דען געדארפט צוריקציען ברבים און פארטיג. יעצט מיר איז נישט א חילוק ס'טוט אים יא לייד ס'טוט אים נישט לייד, ער האט געמאכט א חורבן, ס'איז פון אים ארויסגעקומען איסורי כריתות, און איך קען אים זאגן, אזוי ווי ער האט אזויפיל קינדער אין דער ערד געלייגט, מ'וואלט געקענט אסאך שנעלער פארן, אזוי זאל אים דער אייבערשטער צוריק באצאלן מידה כנגד מידה, ער האט אויך קינדער און ער האט אייניקלעך, און אזוי זאל זיי אויסגיין, ווייל זיי ווייסן יא וואס זייער זיידע האט געטון, און ווי ווייט ס'איז אים געגאנגען אין לעבן. יעצט כ'האב אויך געזאלט געוואלט זאגן אז די וואס זיי פארן אין די האטעלן, כ'האב ענק געזאגט וועגן פסח איז עס אפילו אן אסור במשהו איז א פראבלעם, יעצט שבת הגדול איז נאכנישט אסור במשהו אבער מען דארף האבן געהעריגע השגחה איבעראל, מען קען נישט אוועק פארן און פארגעסן אז דער אייבערשטער לאט נישט עסן טרייפות און די אלע זאכן. דאס איז געווען נאר צוגעלייגט. און האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן פסח און א לעכטיגן גאנץ יאר. כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן אז אין טבריה האט זיך פארברענט א בית מדרש מיט ספר תורות, דארט איז אויערבאך געווען רב, ער פלעגט מיר אלץ זאגן זאלסט נישט עסן דעם הכשר וואס איך געב פאר טבריה ווייל דאס איז נישט געמאכט פאר דיר, כ'האב אים אמאל געכאפט מיט א פסל'ע מקווה האט אויך ארויסגעשטעלט צעטלעך אין די גאנצע שטאט, צען יאר שפעטער בין איך געגאנגען כ'האב אים געבעטן ער זאל מיר געבן צוריק די צעטלעך, האט ער עס לאנג דיסטרויעט ווייל ער האט געזען ס'איז געווען פסל, איך האב עס געפיקסט אויכעט, אט איז דא א צדיקת און א בלנית, הר שמואל הייסט עס צו וויאזוי? גבעת שמואל וואס זי האט מיר אלץ געמאכט איך זאל אריין לייגן מי גשמים אין די מקווה אויכעט מען זאל נישט דארפן השקה כאטש די ערשטע פאר וואכן ביז ס'איז זויבער ס'אנבעליוועבל. און נאך א וויכטיגע זאך בנימין נתניהו איז געווארן נאכאמאל פריים מיניסטער אין ארץ ישראל און ווי האופ פאר די בעסט מען האפט אז אידן וועלן נישט האבן מער אזויפיל צרות ער איז זייער א גרויסער דיפלאמאט דאס איז זיין פראבלעם. און ממילא נעמט ער נישט צופיל קעיר פון די אראבער. יעצט כ'האב א גרויסע הנאה אז ס'איז איבעראל דא פסח סטארס, כ'האב שוין לאנג געזאגט ס'דארף זיין פסח סטארס, ווען דעמאלטס ווען דוד האט מיר נישט געוואלט פארקויפן מצה בין איך געגאנגען קויפן, געוואלט האבן די קענעדישע מצות, האב איך געזען אז ס'איז דא א גראסערי וואס ס'פארקויפט עס, איז פאר מיר האט זיך אריינגעשיבט איינער מיט פֿיר סלייסעס ברויט, און נאכדעם האט זי גענומען דעם באקס און זי האט מיר געוואלט פארקויפן די באקס פון מצות, האב איך געזאגט איי וואלקט אוט, איי איי דאס איז נישט קיין אפגעהיטן פלאץ, כ'האב הנאה ברוך השם דער עולם ווערט. בעסער יעדעס יאר, ס'איז דא נאר פסח סטארס, כ'האב אזא הנאה, איך פלעג זאגן יעדער קומט אריין מען קויפט מיט חמץ און פ פלייש און מען טוט און ס'מאכט זיך און ס'טוט זיך, יא ס'איז גוט, דארף האבן נאר פסח סטארס א ספעשל הידור. יעצט איז אזוי, די אגודת ישראל האט געסטראשעט אז ווער ס'וועט נישט גיין צו די וואלן עט מען דעם מענטש נישט העלפן, איז געגאנגען די עדה, זיי האבן זיי גערופן אין קאורט, וויסטע ווי קענסטו טון אזא זאך, סטראשען אז מ'וועט נישט גיין צו די. בחירות וועט מיר נישט העלפן. האט די קאורט געפסקנט מען קען עס טוהן, ס'איז ליגעל הונדערט פראצענט. נאכדעם איז דא נאך א מוראדיגע זאך, אין סאקמער קאקמער בני ברק האט מען אויסגעזעצט די שויבן פון די טיר, נו וואס האבן זיי געטוהן? זיי גייען זיי האבן גערופן משטרת ישראל, שקצים וואס איר זענט, כ'האב דאך געמיינט אז זיי זענען אסור, מ'טאר מיט זיי נישט האנדלען, אה ווען ס'קומט צו דיין טאש מעג מען יא, דאס איז די דר'ערד'ליגעס יצחק שטערן גייט דא און ער מאכט א גאנצע מגבית פאר זיין טאש, סאטמער דא נעמט געלט. קיין שום מוסד איז נישט דא וואס זיי נעמען נישט קיין געלט, אן א געלט קען מען נישט עקזיסטירן מיט קיין מוסדות, און אין ארץ ישראל קען מען אויך נישט עקזיסטירן, גייען זיי נעמען פון אונז געלט? ניין ניין ניין ניין, דאס געלט גייט צו אפאר חברה אין די טאש, בראשם שטערן, ער האט אויסגעלערנט ווי אזוי מען מאכט די אלע זאכן, נאכדעם איז דא נאך א זאך, מען לערנט אויס קליינע קינדער די אלע פאלשע זאכן, וואס א יונגעלע קומט אהיים, כ'על אייך באלד שפילן א ווידיאו, א יונגעלע קומט אהיים און ער זאגט אז דער רבי האט געזאגט, אז די טמא'נע מחילה, און די מאמע פרעגט אים אויס פונקטליך די מחילה, די מחילה, יא יא די מחילה, לערנטס אויס די קינדער, דר'ערד'ליגעס בהמות וואס איר זענט, עניוועי, דא הערטס אויס דעם קליפ אין די ווידיאו. מיט וואס? נאכאמאל פיר אן ערב. וויאזוי? אוי איך. מען טאר נישט

זאכן און איך וויל זיי מצלמה. שוין דאס אלעס איז געווען אן עמערדזשענסי, דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל זוכה זיין צו פייערן דעם הייליגן יום טוב און ס'זאל ברענגען פאר יעדן קדושה, טהרה, הרחבת הדעת, פרנסה און אלעס וואס מען דארף און וואוילע קינדער און אידיש נחת און אריכות ימים ושנים טובות און רפואות.